בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף צדק א', מ'הייבט אן דף צדק א', עמוד א', אויבן, תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דרב יהודה. איז אזוי, נעכטן האמער געזען די שיטה פון רב, וואס רב האט געזאגט אז לויט די חכמים אז מען טאר נישט טראגן פון איין דאך צו א צווייטע דאך, טאר מען אויך נישט טראגן אויף די דאך אליין, פארוואס ווייל ס'איז פרוץ במלואו למקום אסור, חוץ פון דעם האמער אויך געזען רב יהודה, וואס רב יהודה האט מסביר געווען פונקטליך די שיטות פון די דריי תנאים פון אונזער משנה, און בין הדברים האט ער מסביר געווען אז רבי שמעון האלט אז גגות, חצירות און קרפיפות איז אלעס איין רשות און מען מעג טראגן פון איינער צום צווייטן אלע מיני כלים וואס האבן שובת געווען אדער אינעם חצר אדער אינעם קרפף אדער אויפן גג. זאגט יעצט די גמרא, תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דרב יהודה, ס'דא א ברייתא א ראיה צו רב און א ברייתא א ראיה צו רב יהודה, נישט אז ס'האט א שייכות איינס מיטן צווייטן, נאר צוויי ראיות צו די ביידע זאכן. תניא כוותיה דרב, די ברייתא וואס א ראיה צו רב, שטייט אין א ברייתא, כל גגות העיר רשות אחת הן, אלע דעכער פון שטאט איז איין רשות וואס טייטש מען מעג טראגן פון איין דאך צום צווייטן מ'עט שוין זען, דאס איז ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט טאקע אזוי, ואסור להעלות ולהוריד מן הגגין לחצר ומן החצר לגגין, מ'טאר נישט טראגן עפעס פונעם דאך צום חצר פונעם חצר צום דאך און אזוי ווי מ'האט נעכטן מסביר געווען, די טעם איז גזירה משום תל ברשות הרבים. וכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלן בחצר און כלים וואס ווען שבת איז אריינגעקומען איז געווען אין חצר מעג מען טראגן אינעם חצר און די זעלבע זאך מען מעג עס טראגן צו אנדערע חצרות פארוואס ווייל ר' מאיר האלט דא כשיטתו אז דאס מעג מען און די זעלבע זאך ער טראגט עס נישט אויף א שטח וואס איז העכער צען טפחים אזוי ווי ר' מאיר האט געזאגט דאס טאר מען נישט גזירה משום תל ברשות הרבים דא איז נישט דא די גזירה און במילא מעג מען און די זעלבע זאך בגגין מותר לטלטלן בגגין א כלי וואס איז געווען אויפן דאך מעג מען טראגן פון די דאך צו א צווייטע דאך און אזוי ווייטער, אבער ווילאנג, ובלבד שלא יהא גג גבוה עשרה או נמוך עשרה, ווילאנג איין דאך איז נישט העכער פונעם צווייטן דאך מיט צען טפחים, וואס דעמאלטס וועט מען נישט טארן, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר, אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען גזירה משום תל ברשות הרבים, וחכמים אומרים, יעצט ווען מיר זעען די שיטת חכמים, זאגן די חכמים אין די ברייתא קלאר, כל אחד ואחד רשות לעצמו, יעדע דאך איז א רשות פאר זיך, ואין מטלטלין בו אלא בארבע, און מען מעג נאר טראגן אויף די דאך אליין, אויך נאר פֿיר אמות, מען טאר אפילו אויף א דאך אליין נישט טראגן מער פון פֿיר אמות, וואס דא זעט מען קלאר כשיטת רב, אזוי ווי רב האט מסביר געווען בשיטת חכמים, אז אויף די דאך אליין טאר מען אויך נישט טראגן מער פון פֿיר אמות, טאמער איין דאך איז לעבן א צווייטע דאך, ווייל ס'איז פרוץ במלואו למקום אסור. זאגט יעצט די גמרא תניא כוותיה דרב יהודה, א ראיה פון א ברייתא צו רב יהודה, און אזוי ווי מ'האט מסביר געווען מ'גייט דא ברענגען א ראיה צו דאס וואס רב יהודה האט געזאגט בשיטת ר' שמעון אז גגות חצירות און קרפיפות איז אלעס איינס און מ'מעג טראגן וויפיל מ'וויל פון איינס צום צווייטן שטייט אין די ברייתא אמר רבי רבי יהודה הנשיא רבי האט געזאגט כשהיינו לומדין תורה אצל ר' שמעון בתקוע ווען אונז האבן געלערנט תורה ביי ר' שמעון אינעם שטאט תקוע היינו מעלין שמן ואלונטית ווען מ'האט זיך געוואלט וואשן שבת פלעגט מען טראגן אויל מיט האנטוכער מגג לגג מגג לחצר מחצר לחצר און מחצר לקרפף מקרפף לקרפף אחר מ'האט אזוי געטראגן מ'האט דאך געדארפט טראגן די האנטוך מיט די אויל פון א פלאץ ווי עס איז געווען ביז צו די בית המרחץ ווי אזוי האט מען עס געטראגן אין א רשות הרבים טאר מען דאך נישט טראגן און במילא האט מען עס געטראגן פון א דאך צו א צווייטע דאך צו א דריטע דאך צו א חצר פון א חצר צו נאך א חצר צו א קרפף מ'האט געטראגן צווישן א דאך און א חצר און א קרפף אזוי אהין און צוריק ביז ס'איז אנגעקומען צום בית המרחץ און דאס איז דאך געווען ווען רבי איז געווען א תלמיד פון רבי שמעון און רבי שמעון האט גארנישט געזאגט אויף דעם זעהן מיר אז רבי שמעון האלט טאקע אזוי זאגט די גמרא די ברייתא זאגט ווייטער אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט מעשה בשעת הסכנה ס'איז אויך געווען נאך א מעשה בשעת הסכנה והיינו מעלין ספר תורה מחצר לגג מגג לחצר מחצר לקרפף לקרות בו מען האט נישט געטארט לייענען דעם תורה עס איז געווען גזירות פון גוים האט מען אויך געטראגן די תורה צו די פלאץ וואו מען האט געליינט דורך דעכער און חצרות און קארפיפעס על כל פנים פון דא האט מען אויך געוואלט ברענגען א ראיה אז לויט רבי שמעון מעג מען דאס טוהן אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה אין שעת הסכנה ראיה א ראיה פון א שעת הסכנה קענסטו נישט ברענגען אז דאס איז בעצם געווען די שיטה פון ר' שמעון, אבער על כל פנים די פריערדיגע ראיה איז יא א ראיה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ר' שמעון אומר, אחד גגין, ואחד חצירות, ואחד קרפיפות, ס'איז אלעס רשות אחת הן לכלים ששבתו לתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית, אז מ'מעג טראגן פון איין דאך צו א צווייטע דאך, צו א חצר, צו א קרפף אהין און צוריק, פאר כלים וואס האבן שובת געווען דארט, און נישט פאר כלים וואס זענען געווען אין שטוב, ווייל א כלי וואס איז געווען ווען שבת איז אריינגעקומען אין שטוב, דאס אוודאי העט מען נישט טארן טראגן נישט אין חצר טאמער עס איז נישטא קיין עירוב, און אפילו טאמער איז דא א עירוב צו טראגן אין חצר העט מען עס נישט טארן טראגן פון איין חצר צו א צווייטע חצר. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב האט רב געזאגט, הלכה כר' שמעון, והוא שלא עירבו, אבל עירבו לא, דגזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר, זאגט רב, א געוואלדיגע יסוד, באלד זען שמואל קריגט זיך אויף דעם, אבער רב זאגט אז דאס וואס רבי שמעון לאזט טראגן פון איין חצר צו א צווייטע חצר, דאס איז אלעס ווען ס'איז נישט דא קיין עירובי חצרות, וואס טייטש לאמיר זאגן ס'דא צוויי חצרות, א רעכטע חצר מיט א לינקע חצר, אין יעדע חצר וואוינען מענטשן, איז ווען מ'האט נישט געמאכט קיין עירובי חצרות. איז פשט אלע מענטשן וואס וואוינען סיי אין די רעכטע חצר און סיי אין די לינקע חצר, א גאנץ שבת טארן זיי גארנישט ארויסטראגן פון זייער הויז צום חצר, ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין עירובי חצרות, איז ביי אזא ציור זאגט רב, דעמאלט זאגט רבי שמעון, קענסטו גיין טאקע טראגן פון די חצר צו יענע חצר אהין און צוריק, די אלע כלים וואס האבן שובת געווען אינעם חצר, אבער זאגט רב, ביי א ציור וואס מען האט געמאכט אן עירוב, מען האט געמאכט עירובי חצרות, פשט די רעכטע חצר, מעגן יעצט די אלע מענטשן וואס וואוינען דארט ארויסטראגן זאכן פון זייער שטוב צום חצר, דא האב איך שוין מורא, אז היות וואס כל מיני כלים פון שטוב דרייען זיך יעצט אין חצר ווייל ס'איז דאך דא אן עירוב, העט יעצט איינער גיין און נעמען אזא סארט כלי וואס איז געווען ווען שבת איז אריינגעקומען איז געווען אין שטוב און עס טראגן פון איין חצר צו א צווייטע וואס דאס אוודאי טאר מען נישט, און מחמת די גזירה איז דער גאנצער דין וואס ר' שמעון זאגט אז מ'מעג טראגן פון א חצר צו א צווייטע, דאס איז נאר ווען מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב, ווען מען האט געמאכט אן עירוב איז מען גוזר אז מען טאר אינגאנצן נישט טראגן פון איין חצר צו א צווייטן אלץ א גזירה טאמער מ'עט חס ושלום טראגן א כלי וואס איז געווען אין שטוב ווען שבת איז אריינגעקומען ושמואל אמר שמואל קריגט זיך שמואל זאגט בין עירבו בין שלא עירבו ס'איז נישט קיין חילוק צו מען האט יא געמאכט א עירוב צו מען האט נישט געמאכט אן עירוב וכן אמר רבי יוחנן רבי יוחנן זאגט אויך אזוי מי לחשך ווער האט דיך געזאגט די סוד נאר אוודאי די דין בין עירבו ובין שלא עירבו אז אלעמאל מעג מען טראגן פון איין חצר צו א צווייטן און רבי שמעון האט נישט גוזר געווען אז ביי א ציור וואס מען האט געמאכט אן עירוב טאר מען נישט טראגן פון איין חצר צום צווייטן. מתקיף לה רב חסדא לשמואל ורבי יוחנן, האט רב חסדא א קשיא געפרעגט אויף די שיטה פון שמואל און אויף די שיטה פון רבי יוחנן וואס זיי האבן געזאגט אז מען מעג יא טראגן פון איין חצר צו א צווייטן לויט רבי שמעון אפילו ביי א ציור וואס מען האט געמאכט אן עירוב, פרעגט ער, יאמרו שני כלים בחצר אחת, זה מותר וזה אסור, וואס טייטש קען ארויסקומען א מכשול? ווייל ס'וועט דאך זיין דא אינעם חצר וועט זיין כל מיני כלים, טייל פון די כלים וואס איז דא איז געווען דא ווען שבת איז אריינגעקומען, טייל פון די כלים וואס איז דא ביי א ציור וואס מ'האט געמאכט אן עירוב איז געווען אין די הויז ווען שבת איז אריינגעקומען, און פלוצלינג זאגסטו מיר די כלי מעג מען יא טראגן צו יענע חצר, די כלי טאר מען נישט, און מענטשן וועלן נישט משים לב זיין, און מילא פארוואס טאקע מאכט מען נישט די גזירה אז מ'זאל גוזר זיין היות וואס מ'קען זיך דא צומישן צווישן די כלים טאר מען גארנישט ארויסטראגן פון איין חצר צום צווייטן? ענטפערט די גמרא, ר' שמעון לטעמיה דלא גזר, רבי שמעון גייט כשיטתו אז מען איז נישט גוזר אזא סארט גזירה, ווי זעהט מען דאס דתנן פון א משנה? מיר האבן געזעהן די משנה דף מ"ה עמוד ב', אמר רבי שמעון למה הדבר דומה, לשלש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ועירבו שתי החיצונות עם האמצעית היא מותרת עמהן והן מותרות עמה, ושתי החיצונות אסורין זה עם זה, ער זאגט דארט אז טאמער ס'איז דא דריי חצרות, א רעכטע, א מיטלסטע מיט א לינקע, און די רעכטע און די מיטלסטע מאכן אן עירוב צוזאמען, די לינקע און די מיטלסטע מאכן אן עירוב צוזאמען, און די דין איז אז די רעכטע און די מיטלסטע וועלן מעגן טראגן צווישן זיך, די לינקע און די מיטלסטע וועלן מעגן טראגן צווישן זיך, אבער די רעכטע און די לינקע זיי האבן דאך נישט קיין עירוב צוזאמען מילא זיי וועלן נישט טארן טראגן מ'עט נישט טארן נעמען א כלי וואס איז געווען אין די רעכטע און עס אריין טראגן אין די לינקע, נאר פון די רעכטע צו די מיטלסטע און פון די לינקע צו די מיטלסטע נישט דורך און דורך פון די רעכטע צו די לינקע, און ממילא. זעט מען דאך דא, ולא גזר דילמא אתי לאפוקי מאני דהא חצר להא חצר, אז ער איז נישט גוזר, רבי שמעון איז נישט גוזר אז מ א מענטש וועט גיין און טראגן א כלי פונעם רעכטן חצר צום לינקע חצר אפילו די כלים בעצם דרייען זיך דא, כלים פון דעם רעכטן חצר דרייען זיך אין די מיטלסטע, כלים פון די לינקע חצר דרייען זיך אין די מיטלסטע, אפשר זאלסטו גוזר זיין אז מארגן וועט א מענטש גיין טראגן עפעס וואס איז געווען אנפאנג שבת אין די רעכטע אריין אין די לינקע, זעהן מיר ער איז נישט גוזר, הכא נמי דא אויך זאגט מען לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאני דבתים לחצר, זעהן מיר אז ר' שמעון איז נישט גוזר אזא סארט גזירה, נאר אוודאי מענטשן פארשטייען אז די כלי מעג מען יא, און די כלי טאר מען נישט. זאגט די גמרא ווייטער, מתיב רב ששת, פרעגט רב ששת א קשיא אויף רב פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען אין די משנה ר' שמעון אומר, אחד גגות אחד חצירות ואחד קרפיפות, רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית, אז ס'איז איין רשות פאר כלים וואס זענען געווען דארט ערב שבת, אבער נישט פאר כלים וואס זענען געווען אין שטוב, און ממילא פרעגט הרב שיישעס א פשוטע קשיא, אי אמרת בשלמא דעירבו, היינו דמשכחת לה מאני דבתים בחצר, גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אויף שמואל אז די היתר פון ר' שמעון איז אפילו ווען מ'האט געמאכט אן עירוב, פארשטיי איך די ווערטער פון ר' שמעון, אז ר' שמעון זאגט אז דא דו האסט למשל צוויי חצירות, מעגסטו טראגן פון איין חצר צו א צווייטע חצר, נאר אזא סארט כלים וואס איז געווען אין די חצר, אבער א כלים וואס איז געווען אין שטוב, טארסטו נישט טראגן פון איין חצר צו א צווייטע חצר, ס'טייטש אפילו עס איז טאקע דא דא כלים אינעם חצר, וואס איז נישט געווען דא פון פאר שבת, ס'איז דא דא כלים וואס זענען געווען אין שטוב, פון דעסט וועגן דאס טארסטו נישט, יענץ מעגסטו יא, זעהן מיר אז ס'איז דא דא כלים וואס זענען געווען אין שטוב פשט ס'איז דא אן עירוב, אבער אי אמרת בשלא עירבו, היכי משכחת לה מאני דבתים בחצר, ס'טייטש טאמער ס'איז נישט געווען קיין עירוב, לויט רב אזוי ווי רב איז מסביר די גאנצע היתר פון ר' שמעון איז נאר ווען ס'איז נישט געווען קיין עירוב, איז סתם אזוי אין די חצר עסטו נאר טרעפן כלים וואס זענען געווען אין חצר ווייל קיינער וועט נישט גיין און דלא כהלכה ארויסטראגן א כלי פון זיין שטוב צום חצר אויף דעם דארף מען זיך זיכער נישט חושש זיין, און במילא די איינציגסטע כלים וואס מ'קען דא טרעפן אין חצר איז סתם אזוי כלים וואס זענען געווען דא אין חצר פון פאר שבת, פארשטייט זיך דאס איז די כלים וואס מען האט מעגן טראגן צו א צווייטע חצר, ענטפערט די גמרא, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, ער האט טאקע געפרעגט אבער ער האט אליין געענטפערט די קשיא, בכומתא וסודרא, ס'טייטש ס'קען אוודאי זיין כשיטת רב, אז וואס? אז די היתר פון רבי שמעון איז נאר ביי א ציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, איי טאמער מען האט נישט געמאכט קיין עירוב איז סתם אזוי וויאזוי קומט דא אן כלים אין די חצר וואס איז געווען שבת אין שטוב, נאר וואס דען, בכומתא וסודרא כומתא וסודרא איז טייטש א הוט מיט א שאל, א הוט מיט א שאל וואס איז געווען אין שטוב פון פאר שבת, מעג א מענטש דאך טראגן ארויס גיין מיט דעם, וואס איז טאמער א מענטש העט עס טראגן בהיתר העט ארויס גיין פון זיין שטוב מיט דעם אלעס בהיתר, און אינעם חצר העט ער עס אויס טון, און יעצט ליגט עס אין חצר, יעצט ער דער מענטש האט נישט עובר געווען קיין איסור ווייל ער האט געמעגט ארויס גיין מיט דעם, און יעצט דא האט ער עס געמעגט אויס טון, יעצט וועט גייען א מענטש נעמען די הוט און עס אריין טראגן א צווייטע חצר, דאס זאגט ר' שמעון דאס טארסטו נישט טון, ווייל שבת ווען שבת איז אריין געקומען איז עס געווען אין שטוב, אבער אוואדע אלע אנדערע זאכן וואס די גייסט דא טרעפן אין חצר איז אלעס געווען דא אין די חצר נאך ווען שבת איז אריינגעקומען ווייל ס'רעדט זיך טאקע ביי א ציור אזוי ווי רב האט געזאגט ווי מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב זאגט די גמרא ווייטער די גמרא ברענגט נאך א ראיה צו רב אז ר' שמעון האלט אז מ'העט נישט טארן טראגן ביי א ציור וואס מ'האט געמאכט אן עירוב פון איין חצר צו א צווייטן תא שמע א ראיה פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא מ'האבן שוין געזען די ברייתא אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו, וואס טייטש ביי א ציור וואס איז דא א חצר מיט א מרפסת, מענטשן וואוינען אונטן אין חצר, און מענטשן וואוינען אויבן אויפן מרפסת, און ממילא בעצם איז דאס צוויי חצרות, יעצט דא רעדט זיך ביי א ציור וואס זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב צוזאמען, נאר יעדער האט געמאכט אן עירוב פאר זיך, וואס ביי אזא ציור מעג יעדער איינער טראגן, די בני המרפסת עלן מעגן טראגן אויפן מרפסת, די בני החצר עלן מעגן טראגן אינעם חצר, אבער צווישן זיך עלן זיי נישט טארן טראגן, יעצט דא רעדט זיך ביי א ציר, אז אינעם חצר איז דא עפעס א שטח דא וואס שטעקט זיך ארויס פונעם חצר, איז ווענדט זיך אויף די שטח ווער מעג עס נוצן ווער קריגט עס, איז די דין איז זאגט די ברייתא כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת, טאמער די שטח וואס שטעקט זיך דא ארויף פונעם חצר איז הויעך צען טפחים, פשט ס'איז נענטער צום מרפסת, ס'איז זייער ווייט פונעם חצר, ס'איז צען טפחים אין די הייך פונעם חצר, פונעם מרפסת איז עס ממש גלייך, און ממילא קריגט עס די מרפסת זיי מעגן זיך באנוצן מיטן שטח נישט די חצר, פחות מכאן, טאמער ס'איז נידעריגער פון דעם, דעמאלטס לחצר קריגט עס די חצר, און אזוי ווי מ'האט דארט מסביר אין די סוגיא נישט פאר די חצר ממש קריגט עס נאר ביידע זענען שולט אויף דעם במילא טאר עס קיינער נישט נוצן, זאגט על כל פנים די ברייתא, במה דברים אמורים, ווען איז דאס געזאגט געווארן אז מ'טאר נישט טראגן פונעם חצר צו מרפסת, דאס איז די נקודה דא, ס'טייטש מ'האט געזען אז פונעם חצר צו מרפסת טאר מען נישט טראגן און מ'האט געזען אז טאמער ס'שטעקט זיך ארויס א שטח דעמאלטס ווענדט זיך ווי הויעך ס'איז ווער ס'קריגט עס, אבער מ'טאר נישט טראגן פונעם חצר צו מרפסת און אויף דעם זאגט די ברייתא ווען, שהיו אלו של רבים ואלו של רבים, ווען ס'איז געווען א רבים אויף מרפסת, ס'וואוינען אפאר מענטשן צוזאמען אויפן מרפסת, און אפאר מענטשן צוזאמען אונטן ביים חצר, און זיי דארפן מאכן בעצם אן עירוב צוזאמען, און זיי האבן נישט געמאכט ועירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן, נאר אנשטאטס דעם האט יעדער געמאכט נאר אן עירוב פאר זיך, דעמאלטס איז די דין אז מ'טאר נישט טראגן פון איינער צום צווייטן, או של יחידים, שאין צריכין לערב, אדער ביי א ציור, וואס ס'וואוינט נאר איין מענטש אויבן אויפן מרפסת און איין מענטש אונטן ביי חצר, וואס ביי אזא ציור מוזן זיי נישט מאכן אן עירוב פאר זיך ווייל יעדער איינער וואוינט אליין, אבער פון דעסט וועגן ווילאנג זיי מאכן נישט קיין עירוב צוזאמען טאר מען נישט טראגן פונעם חצר צום מרפסת, אבער זאגט די ברייתא אבל היו של רבים ושכחו ולא עירבו, טאמער ס'וואוינען אפאר מענטשן אויבן און אפאר מענטשן אונטן, און חוץ פון דעם וואס זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב צוזאמען, האבן זיי נישט געמאכט קיין עירוב פאר זיך אויך נישט, איז ביי אזא ציור זאגט די ברייתא אז היות וואס קיינער טאר סיי ווי גארנישט ארויסטראגן פון זיין שטוב איז די דין גג וחצר ואכסדרה ומרפסת, סיי א דאך סיי א חצר סיי אן אכסדרה סיי א מרפסת, כולן רשות אחת הן, איז אלעס איין רשות און מען עט מעגן טראגן פונעם מרפסת צו די חצר אהין און צוריק, פארוואס? ווייל קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב פאר זיך, און במילא לכאורה די טעם איז ווייל ס'איז נישט דא קיין כלים דא וואס קומען פון שטוב, און אזוי ווי רב האט געזאגט אז ביי א ציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב דעמאלטס מעג מען טראגן פון איין שטח צום צווייטן פון די מרפסת צום חצר, אבער ביי א ציור וואס מען האט געמאכט אן עירוב עט מען אוודאי נישט טארן טראגן זעהן מיר די טעמא דלא עירבו הא עירבו לא זעהן מיר ביי א ציור וואס מען מאכט אן עירוב טאר מען נישט טראגן פונעם חצר צו די מרפסת, פארוואס לכאורה ווייל ס'דא א גזירה אזוי ווי רב האט מסביר געווען א גזירה טאמער מ'עט טראגן זאכן פון שטוב איז לכאורה א ראיה צו רב זאגט די גמרא ניין הא מני רבנן היא ווייסט ווער איז די תנא וואס האט געלערנט די ברייתא ס'איז אינגאנצן נישט ר' שמעון ס'איז די חכמים און במילא זאגט יעצט די גמרא אוודאי קען מען זאגן אזוי ווי שמואל האט געזאגט אז לויט ר' שמעון מעג מען אלעמאל טראגן פון איין חצר צו א צווייטע חצר און אפילו ביי א ציור וואס מ'האט געמאכט אן עירוב איז מען נישט גוזר נאר וואס דען אונז האמיר דאך אויך געזען א חכמים וואס די חכמים זאגן אז מען מעג טראגן פון א דאך צו א חצר, פון א חצר צו א דאך, די איינציגסטע צוויי זאכן וואס די חכמים לאזן נישט טראגן איז פון איין דאך צו א צווייטע דאך, האמיר געזען ווייל ס'איז חילוק רשויות, און זיי לאזן אויך נישט אריין טראגן פון א חצר צו א קרפף ווייל דאס איז צוויי מיני רשויות, אבער מען מעג טראגן פון א דאך צו א חצר, פון א חצר צו א דאך, און דאס זאגט אונז יעצט די גמרא, די חכמים האלטן אז די היתר וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען מעג טראגן פון א דאך צו א חצר און צוריק, דאס איז נאר ביי א ציור טאקע וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב, ווייל זיי אוודאי האלטן אז מען איז גוזר טאמער מען מאכט אן עירוב אז א מענטש וועט טראגן זאכן וואס איז געווען אין שטוב, וואס איז די ראיה אגב אז די חכמים זענען גוזר? ברענגט רש"י, ווייל אונז האבן דאך פריער געזען א ראיה צו ר' שמעון, שמואל האט געברענגט א ראיה אז ווי זעהט מען אז ר' שמעון האלט מען איז נישט גוזר? פון א ציור פון א משנה וואס מען האט געזען אז ר' שמעון ברענגט א מעשה אז ווען ס'איז דא דריי חצרות איינס לעבן צווייטן מעגן די צוויי אינדרויסענדיגסטע טראגן אין די מיטלסטע, און מ'איז נישט גוזר אז די רעכטע וועט טראגן צו די לינקע דורך די מיטלסטע, יעצט ס'דא א חכמים וואס קריגן זיך דארט אויף ר' שמעון, חכמים זאגן מ'איז יא גוזר, און במילא זעהן מיר אז די חכמים זענען טאקע גוזר, קען מען איינזעצן די ברייתא כשיטת די חכמים, אבער אוודאי קען זיין אז ר' שמעון וועט האלטן ווי שמואל האט געזאגט אז מ'איז נישט גוזר, זאגט די גמרא דייקא נמי, האסט טאקע א ראיה אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים נישט כשיטת ר' שמעון, דלא קתני קרפף און מבוי, ווייל אזוי ווי אונז האבן מיר מסביר געווען ר' שמעון זאגט מען מעג טראגן פון א חצר צו א גג פון א גג צו א קרפף און אלעס איז איינס מען מעג איבעראל טראגן ווי לאנג ס'איז נישט כלים פון שטוב, די חכמים אבער, זיי האבן מיר געהאט יעצט געזען, זיי זאגן אז מען מעג טראגן פון א דאך צו א חצר וויפיל מען וויל, אבער צו א קרפף, א קרפף איז א זאך פאר זיך, מען נוצט עס נישט געהעריג און ממילא אוודאי וועט מען נישט טארן טראגן פון א חצר צו א קרפף, און ממילא זאגט די גמרא, זעהסט דאך אין די ברייתא אליין אז די ברייתא זאגט אז טאמער מען האט נישט געמאכט קיין עירוב מעג מען טראגן פון א גג צו א חצר צו א אכסדרה צו א מרפסת, גג, חצר, אכסדרה, מרפסת, איז בעצם אלעס איין מין זאך, ס'איז אנדערש ווי א קרפף, עמיר שוין זעהן אז ס'איז דא צוויי קאטאגאריעס וואס מ'האט שוין בעצם נעכטן געזעהן, ס'איז דא א גג, חצר, אכסדרה, מרפסת, וואס דאס איז איין מין זאך וואס מען באנוצט זיך כסדר מיט דעם, שפעטער דא א קרפף און א מבוי, וואס קרפף און מבוי לויט די חכמים איז א אנדערע מין רשות מען טאר קיינמאל נישט טראגן פון די ערשטע מין צו די צווייטע מין, על כל פנים אז ס'שטייט נישט קרפף און מבוי דא אין די ברייתא, וואס לויט ר' שמעון איז אלעס איין מין, לויט ר' שמעון מעג מען אויך אריינטראגן א קרפף און א מבוי צו א חצר צו א גג צו א מרפסת צו אכסדרה אלעס איינס, נאר די חכמים זענען מחלק, און ממילא מען זעהט טאקע די ברייתא כאפט נאר אן די דוגמאות פון די חכמים, איז א ראיה אז די ברייתא גייט כשיטת חכמים, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פרובירט ברענגען א ראיה צו רב פון נאך א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, תא שמע, חמש חצירות הפתוחות זו לזו, ופתוחות למבוי, טאמער ס'איז דא פינף חצירות, איינס לעבן דעם צווייטן, אלע זענען אפן איינער צום צווייטן, חוץ פון דעם זענען אלע אויכעט אפן צום מבוי, ושכחו כולם ולא עירבו, און קיינער האט נישט געמאכט קיין עירוב בכלל, איז דער דין זאגט די ברייתא, אסור להכניס ולהוציא מחצר למבוי ומן המבוי לחצר, טאר מען גארנישט אריינטראגן נישט פונעם חצר צום מבוי און נישט פונעם מבוי צום חצר, און דאס גייט כשיטת חכמים, ווייל די חכמים האלטן דאך האבן מיר שוין געזען, אז א קרפף און א מבוי איז איין סארט רשות, א חצר, א גג און די אנדערע זאכן איז א צווייטע סארט רשות און ממילא טאר מען נישט טראגן אן קיין עירוב פון א חצר צו א מבוי, אבער זאגט די ברייתא וכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלם בחצר, ס'טייטש כלים וואס זענען געווען אינעם חצר מעג מען טראגן אין דעם חצר און אין אנדערע חצרות, אזוי ווי מ'האט געזען אז די חכמים זענען אויך מודה צו דער דין, ובמבוי אסור. וואס טייטש ובמבוי אסור? עמיר זעהן די גמרא וועט באלד דן זיין אין דעם, אבער בפשטות מיינט ובמבוי אסור צו זאגן אז לויט די חכמים טאר מען אינגאנצן גארנישט טראגן אין אזא סארט מבוי, וואס טייטש א מבוי וואס מען האט נישט געמאכט מיט דעם שיתופי מבואות, טאר מען אפילו ד' אמות אויך נישט טראגן אין דעם מבוי גארנישט נישט, על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער ור' שמעון מתיר, ר' שמעון איז מתיר צו טראגן כלים פון א חצר צו א מבוי, פארוואס, שהיה ר' שמעון אומר, ווייל רבי שמעון גייט כשיטתו וואס ער האט געזאגט כל זמן שהן של רבים ושכחו ולא עירבו אז ווילאנג מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב איז די דין גג וחצר ואכסדרה מרפסת וקרפף ומבוי כולן רשות אחת הן איז אלעס איין רשות איז לכאורה קען מען דאך קלאר זעהן דא טעמא דלא עירבו הא עירבו לא זעהסט דאך קלאר אז רבי שמעון זאגט אז כל זמן שהן של רבים ושכחו ולא עירבו אז ווילאנג מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב דעמאלטס איז דא די היתר צו טראגן

וואס טייטשט נישט ווי דו האסט געמיינט, לא עירבו ווי דו האסט געוואלט טייטשן, איז פשט אז מען האט נישט געמאכט אינגאנצן קיין עירוב, אזוי ווי רב האט געזאגט, און פאר דעם מעג מען טראגן ווייל ס'איז נישט דא קיין גזירה, אפשר העט א מענטש עפעס ארויסטראגן פון זיין הויז, דא זאגט די גמרא ניין, לא עירבו מיינט אז מען האט נישט געמאכט קיין עירוב צווישן די חצרות, ס'איז דאך דא דא פינף חצרות, וואס טייטשט אוודאי אין יעדע חצר האט מען געמאכט אן עירוב, און ממילא ס'דרייט זיך דא, כלים פונעם שטוב דרייט זיך אויך אין חצר, און כשיטת שמואל מ'איז נישט גוזר אז א מענטש וועט טראגן אזא סארט כלי אריין אינעם מבוי אדער אריין א צווייטע חצר מען מאכט נישט די גזירות, נאר וואס דען ר' שמעון האט געזאגט אז אפילו מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב צווישן די חצרות, וואס דאס רש"י איז מסביר דאס א געוואלדיגע חידוש, ווייל ווען מען מאכט נישט קיין עירוב צווישן די חצרות איז פשט יעדע חצר באזונדער וואוינען דארט מענטשן, מענטשן וועלן יעצט א גאנצע צייט ארויסטראגן זאכן פון זייער שטוב, און עס אראפפאקן אין חצר זיי וועלן עס נישט טראגן צו א צווייטע חצר און ממילא די חצר וועט זיין פול מיט זאכן פונעם שטוב פון דעס וועגן זאגט שמואל שמואל לערנט דאך דא פשט אין די ברייתא ווייל מען האט געוואלט ברענגען א ראיה צו רב שמואל פארענטפערט עס זאגט שמואל אז אפילו ס'איז אנגעשטאפט מיט זאכן פון שטוב מעג מען נאך אלץ טראגן זאכן פונעם חצר צו דעם מבוי ווילאנג ס'איז נישט א זאך וואס איז געווען שבת אין שטוב און מ'איז נישט גוזר אז מען טאר אינגאנצן נישט ביי אזא סארט חצר טראגן אלס חשש אז אפשר העט מען טראגן א זאך וואס איז געווען אין שטוב פרעגט דאך אבער די גמרא וויאזוי קענסטו אזוי זאגן והא לא עירבו קתני שטייט לא עירבו, לא עירבו איז לכאורה פשט אז מען האט אינגאנצן קיין עירוב נישט געמאכט, זאגט די גמרא מאי לא עירבו, לא נשתתפו, לא עירבו מיינט נישט צו זאגן מען האט נישט געמאכט עירובי חצרות, עירובי חצרות האט מען געמאכט אזוי ווי מען האט יעצט געזען אז יעדע חצר האט געמאכט פאר זיך עירובי חצרות, נאר שיתופי מבואות האט מען נישט געמאכט דא, און פון דעסט וועגן זאגט ר' שמעון מען מעג טראגן א כלי פון א חצר צו א מבוי אפילו אן שיתופי מבואות, ווילאנג דאס איז א כלי וואס האט שובת געווען אינעם חצר ווייל ר' שמעון כשיטתו אז א גג א חצר אכסדרה מרפסת א קרפף און א מבוי אלעס איז איין רשות וואס מען מעג טראגן פון איינס צום צווייטן ואיבעית אימא זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ וואס לויטן צווייטן תירוץ וועט מען אוודאי קענען טייטשן אז דאס וואס ר' שמעון זאגט דא לא עירבו מיינט אוודאי מען האט אינגאנצן קיין עירוב נישט געמאכט אבער ס'איז נאך אלץ נישט דא קיין ראיה צו רב פארוואס ווייל ר' שמעון לדבריהם דרבנן קאמר להו, ר' שמעון רעדט דא כשיטת חכמים ס'טייטש אזוי, ר' שמעון זאגט לדידי, לויט מיך, לא שנא עירבו ולא שנא לא עירבו, איך האלט אוודאי נישט קיין חילוק, מ'האט געמאכט אן עירוב, מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב, איך קען אוודאי גיין כשיטת שמואל, וואס טייטש שמואל ער רעדט דא, שמואל פארענטפערט דא די ברייתא, אוודאי קען זיין אז ר' שמעון האלט אז אפילו ביי א ציור וואס מ'האט געמאכט אן עירוב, מעג מען נאך אלץ טראגן פון איין חצר צו א צווייטן פונעם חצר צום מבוי אלעס מעג מען דא טראגן נאר וואס דען אלא לדידכו אבער לויט ענק חכמים וואס עטס זענטס יא מחמיר און עטס זענטס יא חושש ביי א ציור וואס מען האט געמאכט א עירוב אז אפשר העט א מענטש נכשל ווערן ארויסטראגן א זאך וואס איז געווען אין שטוב אבער לפחות אודו לי מיהת דהיכא דלא עירבו זיי מיר כאטש מודה אז טאקע ביי א פלאץ וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב רשות אחת היא וואס טייטש זיי מיר מודה אז ביי א ציור וואס איז נישט דא קיין גזירה ווייל מען האט דאך נישט געמאכט קיין עירוב דארף מען נישט גוזר זיין ס'וועט זיין דא זאכן פון שטוב ס'איז נישט דא קיין שום פראבלעם ביסט אויך מודה ס'איז נישט דא קיין פראבלעם איז במילא וואס איז דיין פראבלעם אז א מענטש זאל יעצט גיין טראגן א כלי וואס האט שובת געווען אין חצר אריין צו די מבוי וואס איז די פראבלעם ס'איז דאך נישט דא דא קיין כלים וואס זענען געווען אין שטוב אבער אויף דעם זאגן די חכמים ניין ואמרי ליה רבנן לא שתי רשויות הן זאגן די חכמים ניין ווייל אונז האמער א געדאפלטע מחלוקת חוץ פון דעם וואס אונז האמער א מחלוקת ביי עירבו ביי לא עירבו לויט שמואל וואס שמואל זאגט דאך אז ר' שמעון האלט אז די היתר צו טראגן פון איין חצר צו א צווייטע איז אפילו ביי א ציור וואס מען האט געמאכט א עירוב אבער די חכמים זאגן אז די היתר איז נאר ביי א ציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב חוץ פון דעם איז דאך דא נאך א מחלוקת ס'איז דא א מחלוקת צו מען מעג טראגן פון א חצר צו א קרפף פון א חצר צו א מבוי ווייל דאס איז צוויי סארט רשות'ן און ממילא זאגן די חכמים אז אפילו ביי א ציור וואס מען האט נישט געמאכט קיין עירוב וועט מען נאך אלץ נישט טארן טראגן פון א חצר צו א מבוי ווייל ס'איז צוויי מיני רשויות, זאגט די גמרא, אמר מר אויף דעם וואס מען האט געזען אין די ברייתא במבוי אסור וואס לכאורה האט מען געזאגט איז פשט אז אין די מבוי טאר מען אינגאנצן נישט טראגן, לימא מסייע ליה לרבי זירא אמר רב, לכאורה איז דא דא א ראיה צו רבי זירא אמר רב דאמר רבי זירא אמר רב, מבוי שלא נשתתפו בו, אין מטלטלין, אלא בארבע אמות. אז א מבוי וואס מען האט נישט געמאכט קיין שיתופי מבואות מיט דעם, איז דער דין פון די מבוי פונקט ווי א כרמלית מען טאר גארנישט טראגן אינעם מבוי, לכאורה האט מען דא בפירש א ראיה פון די ברייתא אויך אזוי, זאגט די גמרא ניין. אימא ולמבוי אסור, וואס טייטש מען קען זאגן אז נישט פשט במבוי אסור אז אין די מבוי טאר מען נישט טראגן אינגאנצן נישט, נאר ולמבוי אסור, מען טאר נישט טראגן לויט די חכמים עפעס פון די חצר צו די מבוי, זאגט די גמרא וואס איז די חידוש דא? היינו רישא, דא שטייט דאך קלאר אין די רישא פון די ברייתא אז מען טאר גארנישט אריינטראגן צו די מבוי וואס חזר'ט עס איבער די ברייתא נאכאמאל, זאגט די גמרא משנה יתירא איצטריכא ליה די ברייתא חזר'ט עס איבער ווייל די ברייתא וויל אונז זאגן א חידוש, אז מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט כי פליגי רבנן עליה דר' שמעון, הני מילי היכא דעירבו, איך וואלט ווען געמיינט אז די מחלוקת צווישן ר' שמעון און די חכמים, צו מען מעג טראגן עפעס פון די חצר צו די מבוי צו נישט, איז נאר ווען מען האט געמאכט א עירוב, אז ר' שמעון זאגט איך בין גארנישט גוזר, און די חכמים זאגן אז היות דא א עירוב ס'דרייען זיך דא כלים פון שטוב בין איך גוזר, אבל היכא דלא עירבו מודה ליי', אבער ביי א ציור וואס מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב ס'נישט דא קיין סיבה גוזר צו זיין, אפשר איז ער מודה אז מ'מעג טראגן פון א חצר צו א מבוי קא משמע לן, דאס איז די חידוש וואס די ברייתא חזר'ט איבער נאכאמאל און זאגט ניין, ווייל די חכמים האלטן אז היות ס'איז צוויי מיני רשות'ן טאר מען סתם אזוי קיינמאל נישט טראגן עפעס פון א חצר צו א מבוי אדער פון א חצר צו א קרפף האמיר געזען, ווייל ס'איז צוויי סארט רשויות און אפילו ביי א ציור וואס מ'האט נישט געמאכט קיין עירוב.